אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! סאו אונזער מושי, אונזער הייליגע מלאך מושי וואס איז זיך ממש מוסר נפש פאר די שיעור, האט גענומען א שטיקל ברעיק, געגאנגען אויף וועקעישן, סאו למעשה וועט מען טרייען ארויסהעלפן אנדערע חברה און וועלן עס פאוסטן ס'זאל אפשר צו אריינקומען אביסל דיפרענט טיימינג, אבער מען גייט עס מאכן ארבעטן פאר מושי ער זאל קענען האבן זיין וועל דיזערווד ברעיק, סאו אונז האבן נעכטן געשמועסט פון די ערשטע וועג וויאזוי די די ווענט פון די משכן וויאזוי די פאולס פון די משכן זענען געווען אינטערקאנעקטעד איינער מיטן צווייטן. סאו אויב דו געדענקסט פון נעכטן איז עס געליגען אזעלכע צוויי עמודים, די די אונטן איז געווען אזא איין אמה הויעך אזעלכע עמודים פון זילבער און אין דעם איז אריין געלייגט געווארן די האלצערנע קרשים, אויבן פון די קרשים זענען געווען אזעלכע סליטס און אין די סליטס האט מען אריין געלייגט אזעלכע רינגעלעך וואס דאס האט אנגעכאפט איין קרש מיטן צווייטן קרש, אבער די די סופארט סיסטעם איז נאכנישט גענוג געווען אז ס'זאל סופארטן די גאנצע וואנט, סאו האט מען געדארפט האבן נאך סופארט, סאו זאגט יעצט די פסוק ועשית בריחים עצי שטים זאלסט מאכן אזעלכע שטאנגען אזעלכע קראס בארס,

און נאכדעם איז געווען נאך איינס, איינער פון די פינף איז געווען והבריח התיכון בתוך הקרשים, די פיפטע וואס איז וואס איז געווען אויף די אויף די ווענט זענען אריינגעגאנגען עקטשעלי אין די דיקעקייט פון די קרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה, און דאס איז דורכגעלאפן פון איין עק ביזן צווייטן, סאו וואס גייט דא פאר, וואס פונקטליך גייט דא פאר, סאו געב א קוק אינעם טשארט, די ערשטע פעידזש פונעם טשארט איז געווען זייער שיין ארגענייזט, סאו עס איז נישט געווען פיר לעיערס פון אינדערויסן און. אין רינגעלעך אריינגעשטעקט, און נאכדעם א פיפטע אין די אין די דיקעקייט פון די פון די בריח התיכון, נאר רש"י לייגט דא זייער שיין אראפ אז די דרייסיג אמה'דיגע וואנט פון די משכן האט עקשעלי געהאט נאר צוויי ליינס, צוויי לעיערס, אבער איטש לעיער איז געווען ספליט אין טו, ס'איז געווען פיר פופצן אמה'דיגע בריחים, און דאס האט מען אריינגעשטעקט פון איין זייט דאס און פון די אנדערע זייט דאס, און ס'איז געליגן סיטשועיטעד צוויי און א האלב אמות אראפ פון די טאפ און צוויי א האלב אמות ארויף פון די בארעם, אזוי ס'איז געווען א פינף אמה'דיגע ספעיס, און אינמיטן פון די פינף אמה'דיגע ספעיס איז אדורך געלאפן א בריח התיכון, די בריח התיכון איז יא געווען איין לאנגע, ווייל דאס איז דא איז רש"י דא מדייק אין פסוק ווייל ס'שטייט מן הקצה אל הקצה, די אנדערע זענען נישט געווען מן הקצה אל הקצה, די אנדערע זענען נאר געווען פופצן אמות אריין און פופצן אמות אריין, פון אלע, סאו אלע פיר, אבער די בריח התיכון האט יא געדארפט זיין איין לאנגע. יעצט האסטו זייער שיין מסביר געווען די צפון וואנט און דרום וואנט וואס זענען געווען דרייסיג אמות לאנג האסטו זייער שיין מסביר געווען וויאזוי מ'האט עס געספליט מ'האט עס געספליט אין פינף דיפרענט פינף קראס בארס וואס טוט זיך אבער מיט די מערב וואנט די מערב וואנט איז אינגאנצן צוועלף אמות לאנג סאו וויאזוי האט מען עס דארטן געלייגט זאגט רש"י אויף דעם אויכעט אז ס'איז געווען אויכעט נאר צוויי לעיערס און איטש פון די לעיערס זענען געווען צוטיילט אין האלב סאו ס'איז געווען פיר זעקס אמה'דיגע פאולס וואס דאס איז ארויסגעגאנגען פון אינדערויסן פון די משכן אין אזעלכע רינגעלעך און אינמיטן איז דורכגעלאפן איין קראס באר זאגט יעצט די פסוק. די בריח התיכון פארשטייט זיך יא, און ואת הקרשים תצפה זאלסט נעמען די קרשים, זאלסט נעמען די די ביעמס וואס האסט פריער געמאכט פון עצי שטים, די עקשועל האלץ, נישט די בריחים וואס מ'האט יעצט גערעדט פון, די עקשועל ביעמס וואס וואס האט געפארמט די וואנט פון די משכן זאלסטו מצפה זיין מיט גאלד, און ואת טבעותיהם די רינגעלעך וואס האט געהאלטן די בריחים פון אינדערויסן זאלסטו אויכעט מאכן מיט גאלד, תעשה זהב, בתים לבריחים זיי זאלן ווערן אזוי ווי די הייזערלעך, פאר די בריחים וציפית את הבריחים זהב די עצם בריח וואס דו האסט געמאכט די עצם קראוס באר וואס דו ביסט דורכגעלאפן מיט מיט טענען האלץ זאלסטו אויכעט באדעקן מיט גאלד און רש"י זאגט דא אז אזוי ווי דו קוקסט אינעם קומענדיגן טשארט אויף פעידזש טרי אז ס'איז נישט געווען ממש גאלד פלעיטעד נאר ס'איז געווען אזעלכע פיסעס פון גאלד אזעלכע אזעלכע ליידיגע פאולס פון גאלד אזוי אין ביטווין יעדע טבעת יעדע רינגל און אזוי האט מען אריינגעשטעקט מען האט אריינגעשטעקט די ברי די בריחים און קודם אין דעם טבעת פון גאלד נאכדעם איז אריינגעפארן די רינגל נאכדעם איז עס סאו עס קומט אויס אז פון אינדערויסן ווען דו האסט געקוקט דערויף האט עס אויסגעקוקט ווי עס איז אינגאנצן באדעקט מיט גאלד סאו זאגט יעצט דער פסוק אז כאטשיג כ'האב דיך יעצט געענדיגט זאגן וויאזוי מ'זאל אויפבויען די משכן זאלסטו נישט מיינען אז יעדע מאל וואס דו ביסט רעדי מיט א זאך זאלסט עס גלייך געבן א בוי אויף און ווארטן אויף אזוי ווי פארן קומענדיגע זאך נאר זאגט אים זאגט אים די תורה זאגט אים דער אייבערשטער אז והקמת את המשכן ווען עס וועט קומען צייט דו וועסט אויפשטעלן די משכן כמשפטו זאלסטו ס'הייסט טו עס נאכנישט יעצט טו עס נאכנישט ווען די יעדע זאך וואס איז דאן זאלסטו אויפשטעלן. נאר ווען דו האסט שוין אלע כלים דאן הערשט דעמאלטס זאלסטו עס אויפשטעלן, און ביי דעט טיים אשר הראית בהר וועסטו שוין האבן געוויזן געווארן, יעצט ווייסטו נאכנישט, יעצט האב איך דיר נאר געוויזן פיקטשערס וויאזוי צו מאכן די עקשועל כלים, די עקשועל אויפבויען דאס גיי איך דיר עקסטער ווייזן אויפן בארג, סאו ווען עס וועט קומען צייט און וועסט קומען אויפבויען די משכן וועסטו שוין האבן געוויזן געווארן אויפן בארג פונקטליך די וועי האו טו עקשועלי בילד איט, נישט נאר וויאזוי מען מאכט די כלים. סאו זאגט יעצט די פסוק מ'גייט יעצט אריינגיין צום קומענדיגן זאך, מען גייט יעצט מאכן, די פּרוכת, די פּרוכת, די פֿירהאַנג וואָס האָט אָפּגעטיילט צווישן די אוהל מועד און די קודש הקדשים, סאָו די גאַנצע משכן איז געווען לאַנג דרײַסיק אמות פֿון אינעווייניק און צען אמות ברייט פֿון אינעווייניק. די ערשטע צוואַנציק אמות איז געווען די אוהל מועד, דאָרט איז געליגן די מזבח, דאָרט איז געליגן די מנורה און די און די און די שולחן, און די אינעווייניק, די טען ביי טען ביים קאָרנער, ביים עק, איז געווען די קודש הקדשים. סאָו נאָך די צען ביי נאָך צוואַנציק אמות אַריין פֿונעם משכן זאָלסטו לייגן דעם פּרוכת. סאָו זאָגט יעצט דער פּסוק? ועשית פרוכת תכלת וארגמן, זאלסט מאכן דעם פרוכת פון די מאטעריעלס, תכלת, ארגמן תולעת שני ושש משזר, די פיר מאטעריעלס, זאלסט ברענגען זעקס פעדעמער פון איטש מאטעריעל, און עס פארמען אינטו איין דיקע פאדעם, און פון די פאדעם זאלסטו נייען דעם פרוכת, און זאלסט עס מאכן מעשה חושב, מחשבה ארבעט, דאס הייסט ווייל ס'האט געדארפט זיין, בשעת'ן וועבן האט מען געדארפט מאכן אויף דעם ציורים צורות פון ביידע זייטן, יעשה אותה כרובים ווייל ס'דארף זיין כרובים אויף ביידע זייטן, ממילא וועגן דעם דארף עס זיין מעשה חושב, מחשבה ארבעט, וואס נאר א אומן קען מאכן. אז ס'געדארפט זיין אויף איין זייט האט געדארפט זיין א לייב און אויף די אנדערע זייט א נשר, און מ'האט עס נישט געטוט ארויפנייען נאכדעם וואס די סחורה איז דאן, נאר ווייל דו האסט געקריעיטעד די סחורה האט האסטו געדארפט מאכן אז פון איין זייט זאלסטו פארמען א לייב, און פון די אנדערע זייט זאלסטו פארמען א נשר. זאגט די פסוק ונתתה אותה על ארבעה עמודי שטים, זאלסט אויפשטעלן די פרוכת וואס עס טיילט אפ צווישן אוהל מועד און קודש הקדשים, זאלסטו לייגן אויף פיר, האלצערנע שטאנגען, מצופים זהב עס זאל זיין צוגעדעקט מיט גאלד, וויהם זהב און די הוקס אויף וואס מען האט ארויף געלייגט סאו, מען האט ארויף געלייגט די פרוכת אויף א ראד, מען האט עס אזוי ווי ארויף גענייט אויף א ראד, און די ראד האט מען ארויף געלייגט אויף אזא וואוו, אויף אזא הוק אין די שעיפ פון א וואוו, ביים שפיץ איז עס געווען אזוי איינגעשטעקט, על ארבעה אדני כסף מען זאל שטיין אויף פיר זילבערנע שטאנגען, אויף פיר זילבערנע עמודים, אזוי ווי די קרשים פון אינדרויסן איז געשטאנען אויף זילבערנע עמודים פון איין אמה הויך, די זעלבע זאך. האט די פיר האלצערנע וואס האט אנגעהאלטן די פרוכת האט אויך געדארפט זיין אזוי ונתת את הפרוכת תחת הקרסים זאלסטו זאלסט לייגן די פרוכת ממש אונטער די קרסים אזוי ווי דו געסט א קוק אריין אויף די טשארט פעידזש פֿיר און זען די גרינע ליין איז די יריעות המשכן די יריעות המשכן זענען געווען פֿערציק אמות לאנג און ס'איז געווען אפגעטיילט ס'געווען בעצם צוואַנציק ביי צוואַנציק אמות און צוואַנציק אמות און ס'איז געווען אינטערקאנעקטעד מיט אזעלכע הוקס מיט אזעלכע עסעס. וואו איז געווען די די קאנעקשאן פוינט איז געווען ביי די צוואַנציק אמות ספאט, סאו אויב הייבסטו אן אויסשלעפן די יריעות המשכן פון אריין פון די מזרח וואנט און דו ציסט עס קומט אויס אז די הוקס גייען אויסקומען ממש העכער די העכער די פרוכת העכער וואו די ספליט פון אוהל מועד און קודש קדשים זענען, דאס זאגט דא די פסוק ונתת את הפרוכת תחת הקרסים זאלסט לייגן די פרוכת ממש אונטער די קרסים. וואס האט וואס האט צאמגעקאנעקטעד די צוויי פיסעס פון די יריעות המשכן, והבאת שמה זאלסט דארטן אריין ברענגען מבית לפרוכת את ארון העדות זאלסט אריינטראגן דארטן דעם ארון, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים, די פרוכת זאל זיין די אפשיידונג צווישן די קודש וואס הייסט די אוהל מועד און די קודש הקדשים ונתת את הכפורת על ארונו, פארוואס הייס איך דיר לייגן א כפורת? וועגן ונתת את הכפורת על ארון העדות איך וויל דאך דו זאלסט לייגן די כפורת. אויף מיין ארון העדות בקודש הקדשים, מילא וועגן דעם, ווייל דו דארפסט צודעקן דעם ארון מיט איר כפורת, און ס'דארף ליגן אין די קודש הקדשים, מילא וועגן דעם טאר עס נישט זיין אפן פאר די פאבליק, טאר עס נישט זיין אפן צו די אוהל מועד, וועגן דעם האב איך געהייסן לייגן א פרוכת זאל אפטיילן צווישן קודש און קודש הקדשים, ושמת את השולחן זאלסט לייגן דעם שולחן, יעצט גייט די תורה זאגן די פלעיסמענט, וואו מען האט געדארפט לייגן אלע כלים אינעם משכן, זאלסט לייגן דעם שולחן מחוץ לפרוכת פון אינדרויסן פון די פרוכת אין די אוהל מועד אין די טווענטי ביי טען ספעיס, און ואת המנורה, די מנורה זאלסט לייגן קעגן איבער דעם שולחן נוכח השולחן על צלע המשכן אויפן דרום זייט פונעם משכן על צלע המשכן תימנה, און והשולחן די שולחן וואס איך האב דא פריער געזאגט אז ס'דארף ליגן אינדרויסן פון די פרוכת דארף זיין תתן על צלע צפון. און אז דו געסט א קוק אריין דא אין די טשארט אויף פעידזש פייוו. העסטו זען וויאזוי די אלע כלים זענען געווען אויפגעסעט, ס'איז געווען די ערשטע צען אמות זענען געווען ליידיג ווען דו האסט אריינגעוואקט אין אוהל מועד, נאכדעם איז געווען די מזבח אין די סענטער, נאכדעם אויף איר רעכטע זייט איז געלעגן די שולחן, פון לינקס זייט די מנורה, און ס'איז געווען אלעס אריינגערוקט צוויי און א האלב אמות פון די צוויי ווענט. דאס זאגט יעצט די פסוק ווייטער אז ועשית מסך לפתח, וואס טוט זיך יעצט מיטן פראנט? האסט טאקע געמאכט א כפורת זאל א פרוכת זאל אפטיילן צווישן די קודש הקדשים און די אוהל מועד, וואס טוט זיך אבער ביים טיר? ביז יעצט האבן מיר עס נאר א צוויי אמה'דיגע יריעות אוהל וואס האט אראפגעהאנגען דארטן, וואס טוט זיך מיט די איבעריגע? ועשית מסך זאלסט מאכן א פירהאנג לפתח האוהל. ביים פראנט טיר, תכלת זאלסט מאכן פון די מאטעריאל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, פון די אלע פיר מאטעריאל זעקס פעדעמער פון איטש, סאו א טאטאל פון פֿיר און צוואַנציק, פון דעם זאלסט עס נייען, און מעשה רוקם דא דארף עס שוין נישט זיין מעשה חושב, סאו האסטו דעם ערשטן חילוק צווישן די פרוכת און מסך לפתח האוהל, אז עס האט נישט געדארפט זיין מעשה חושב, עס האט געקענט זיין מעשה רוקם, סאו האסט געקענט נייען די סחורה קודם און נאכדעם צונייען די פיקטשערס, צווייטע חילוק וויאזוי רש"י זאגט דא אז עס האט נישט געדארפט האבן צוויי. צוויי פיקטשערס אויף ביידע זייטן, ס'איז גענוג געווען איין פיקטשער, און די דריטע חילוק גיימיר זעהן אין פסוק ל"ז, און פסוק ל"ז ועשית למסך חמשה עמודי שטים, מ'זאל שטיין אויף פינף אזעלכע האלצערנע שטאנגען, וצפית אותם זהב זאלסט באדעקן די שטאנגען מיט גאלד, וויהם זהב זאלסט מאכן די הוקס פון גאלד, ויצקת להם חמשה אדני נחושת זאלסט פארגיסן גיסן פאר איר פינף אדנים פון נחושת, סאו די אלע איבעריגע אדנים וואס אונז האבן גערעדט ביז אהער איז געווען געמאכט פון זילבער, סיי די קרשים און סיי די פרוכת איז געזיצן אויף זילבערנע אדנים, אבער די מסך פתח אוהל, די העלצער וואס האט אפגעהאלטן די פראנט טיר, דאס האט שוין נישט געדארפט זיין פון זילבער, ס'איז גענוג געווען אז ס'איז געמאכט געווארן פון נחושת. און דאס איז אויך שטייט זיך די דריטע חילוק צווישן די פרוכת און די און די מסך פתח אוהל. סאו גייען מיר יעצט אריינגיין אין די מזבח החיצון. מזבח הפנימי, דער גאלדענער מזבח וועט מען ערשט לערנען אין א אנדערע פרשה, אין קומענדיגע פרשה. אבער וואס טוט זיך מיט די מזבח החיצון? גייט יעצט געב א קוק אריין אינעם טשארט וויאזוי איז עס געווען קאנסטראקטעד. ס'איז געווען פינף ביי פינף, די ברייטע און די לענג, און נאכדעם געווען די הייך איז געווען צען אמות. דאס איז עקשעלי א מחלוקת אבער ווי מען פסקנט אז עס איז געווען צען אמות הויעך, עס איז געווען א יסוד אונטן וואס האט זיך ארויסגעשטעקט אויף אלע זייטן א אמה, עס איז געווען הויך א אמה, נאכדעם איז געווען פיר אמות ספעיס, נאכדעם איז געווען א זאך וואס האט געהייסן א מכבר וואס איז געווען אזוי געמאכט ווי א זיפל, און נאכדעם העכער פון דעם דאס האט זיך אויכעט ארויסגעשטעקט אביסל, נאכדעם איז געווען א זאך וואס האט זיך אריינגעשטעקט דאס האט געהייסן א כרכוב, עס איז געווען אזא סטריפ ארום און ארום. וואס האט וואס האט געהאט אזעלכע שיינע דיזיינס אויף דעם, דאס איז געווען הויעך א אמה, און נאכדעם איז געווען צוויי אמות פלעט, און נאכדעם איז געווען קרנות אויף אלע פיר עקן, איז געווען א קרן וואס איז געווען יעדע קרן איז געווען איין אמה הויעך אויף א אמה אויף א אמה. ביוטעפול סאו ועשית את המזבח סאו גיימיר יעצט אריינגיין ועשית את המזבח עצי שיטים זאלסט מאכן א מזבח פון האלץ ס'זאל זיין חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב פינף ביי פינף און רבוע ס'זאל זיין פיר עקיג יהיה המזבח און ושלש אמות קומתו ס'זאל זיין דריי אמות הויעך וואס בעצם פון דעם האלט פון דעם האלט טאקע רבי יודא אז ס'איז געווען נאר דריי אמות הויעך